דינסטאג תרומה, ווען מ'לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וצפית אותו, און דו זאלסט אים דעם קאסטן פון האלץ באדעקן זהב טהור, מיט ריין גאלד, מבית, פון אינעווייניג ומחוץ און פון דרויסן תצפנו זאלסטו אים באדעקן, וואס די גמרא דרשנ'ט פון דעם, אז יעדער תלמיד חכם וואס איז נישט תוכו כברו הייסט נישט קיין תלמיד חכם, די ארון איז דאך געווען דארטן די לוחות וואס דאס איז רומז אויפן תלמיד חכם, ער מוז זיין אינעווייניג פונקט ווי אינדרויסן, און אינדרויסן פונקט ווי אינעווייניג. ועשית עליו זר זהב סביב, דו זאלסט מאכן אויף אים א גאלדענעם קרוין ארום און ארום, ווי רש י מסביר, ס'זאל זיך אביסל ארויסשטעקן די גאלד, ס'זאל אויסזען ווי א קרוינדל און דאס איז רומז אויף כתר תורה. זאגט רש י, מבית ומחוץ תצפנו, שלושה ארונות עשה בצלאל, בצלאל וואס ער האט צאמגעשטעלט די אלע זאכן, האט ער געמאכט דריי קאסטנס, ב' של זהב ואחד של עץ, וד' כתלים ושוליים לכל אחד, יעדע פון די קאסטענעס האט געהאט פיר ווענט מיט א גרונט, א זוים פון אונטן, ופתוחים מלמעלה און די אלע זענען געווען אפן פון אויבן. נתן של עץ בתוך של זהב, מען האָט גענומען די האָלצערנע די מיטלסטע און אַרײַנגעלייגט אינעם אויסווענדיקסטן גאָלדענעם, ושל זהב, די אינעווייניגסטע גאָלדענע האָט מען אַרײַנגעלייגט בתוך של עץ. וחיפּה שפתו העליונה בזהב, ס'איז נאָך אַלץ געבליבן אויפֿגעדעקט די אויבערשטע זוים פֿון דער מיטלסטע האָלצערנער קאַסטן, האָט מען געדאַרפֿט דאָס עקסטער איבערדעקן מיט גאָלד. נמצא קומט אויס, מצופּה מבית ומחוץ, יעצט איז עס געווען באַדעקט פֿון אינעווייניק און פֿון דרויסן. זר זהב זאגט רש י כמין כתר מוקף לו סביב למעלה משפתו ארום דעם זוים איז געווען ווי א קרוינדל שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי דעם אויסערווייניגסטן קאסטן האט מען געמאכט העכער ווי דעם אינעווייניגסטן עד שעלה ביז ס'איז ארויפגעגאנגען למול עובי הכפורת די כפורת איז דאך געווען דיק א טפח איז די אויסערווייניגסטע ארון האט מען געמאכט אז דאס זאל זיין א טפח העכער ווי די מיטלסטע ולמעלה ממנו משהו און אויסער די טפח איז עס נאך געווען נאך א משהו העכער

זאגט דער פסוק ויצקת לו און דו זאלסט גיסן צו דעם ארון ארבע טבעות זהב פיר גאלדענע רינגען ונתת און דו זאלסט לייגן על ארבע פעמותיו טייטש רש י אויף די פיר ווינקלען ושתי טבעות צוויי פון די רינגען טייטש רש י על צלעו האחת ביי איין זייט ושתי טבעות און צוויי פון די רינגען על צלעו השנית אויף די צווייטע זייט לויט רש י איז אלעס אינאיינעם געווען נאר פיר רינגען אבן עזרא לערנט אז ס'איז געוועזן אכט רינגען, ושתי טבעות מיינט אז אויסער די פיר פון די פעמותיו, וואס לויטן אבן עזרא מיינט די פעמותיו די אונטערשטע חלק, ער האט געהאלטן אז די ארון האט יא געהאט פיסלעך, ער זאגט ס'פאסט נישט אז די ארון זאל זיצן אויף דער ערד אן א פיסלעך, און ביי די פיסלעך אונטן האט מען געלייגט די רינגען וואס אין דעם האט מען אריינגעלייגט די שטאנגען וואס אזוי האט מען עס געטראגן, און אויסער דעם איז פון אויבן געווען באזונדערע רינגען, פיר רינגען פאר שיינקייט.

שתים מכאן ושתים מכאן לרוחבו של ארון, אויפן ברייט פונעם ארון, והבדים נתונים בהם און די שטאנגען זענען אריינגעלייגט געווארן אין די רינגען, ואורכו של ארון מפסיק בין הבדים, די לענג פון די ארון האט איבערגעהאקט צווישן די שטאנגען, אמתים וחצי בין בד לבד, צווישן יעדע שטאנג איז געוועזן צוויי מיט א האלב אמה, פארוואס שיהיו שני בני אדם הנושאים את הארון מהלכים ביניהם, ס'איז געווען דארטן גענוג פלאץ אז צוויי מענטשן וואס פירן דעם ארון זאלן קענען דארטן גיין צווישן די שטאנגען, וכן מפורש במנחות בפרק שתי הלחם. דער רמב ן שטעלט זיך אויף דעם, ווייל די סדר איז אז ווען מען טראגט אזא שווערע זאך לייגט מען די רינגען און די שטאנגען אביסל נידריגער, נישט אזוי ווי רשי זאגט אז מען האט עס געלייגט ביי די אויבערשטע ווינקלען. ס'איז זייער שווער צו שלעפן ווען ס' ווען מ'כאפט עס אן מער פון אויבן, און די גאנצע געוויכט הענגט נאך אראפ, לכאורה וואלט מען געדארפט לייגן די רינגען זאגט ער, מער אראפציר, און אזוי ליגט די גאנצע געוויכט אויף די אקסלען פון די מענטש, און ס'שווערט נישט אזוי אראפ. אבער מ'פרעגט אויף דעם, ווייל אין די גמרא מסכת שבת איז משמע אז די שטאנגען זענען געווען ביים אויבערשטן דריטל, פונעם ארון, און אזוי זאגט די גמרא דף צדיק ב', מען לערנט ארויס פון דעם אז ווען איינער טראגט א משא אין שבת העכער צען טפחים איז מען חייב, אזוי איז געווען די משא פון די בני קהת, זאגט דארט די גמרא אז ווען מען לייגט ארויף עפעס אויף שטאנגען, לייגט מען דאס ביים אויבערשטן דריטל. ושתי טבעות על צלעו האחת זאגט רש י, הן הן ד' טבעות שבתחילת המקרא, דאס איז די זעלבע פיר רינגען ווי פריער, ופירש לך היכן היו, דא שטייט נאר ארויסגעשריבן וואו ס'איז געוועזן פלאצירט. והוואוו זו יתירה היא, די וואוו פון ושתי טבעות איז טאקע איבעריג, ופתרונו כמו ווען ס'וואלט נישט געשטאנען א וואוו נאר שתי טבעות. ויש לך לישבה כן אז מ'וויל טייטשן דעם וואוו קען מען טייטשן אזוי, ושתיים מן הטבעות האלו, על צלעו האחת, און צוויי פון די פריערדיגע רינגען איז געוועזן אויף איין זייט. צלעו דאס מיינט צידו זיין זייט.

דאס מיינט אז מען האט גערעדט צו משה רבינו, האט מען געזאגט אים א לשון יחיד, אבער כנגד כל ישראל, משה רבינו איז דאך געווען שקול כנגד כל ישראל, אלזא ווייל די אלע וואס האבן עוסק געווען במלאכה האבן דאך נאר געטון אויף זיין באפעל און אויף זיין שליחות, און ממילא ווערט דאס אלעס גערעכנט ווי ער האט עס אליין געמאכט, און פאר דעם פאסט זיך א לשון נוכח וואס מען זאגט פאר משה רבינו דו זאלסט דאס אלעס טון. זאגט די תרגום, ותעיל ית אריחיא בעזקתא על סטרי ארונא, למיטל ית ארונא בהון. די פסוק בטבעות הארון הארון יהיו הבדים, די שטאנגען זאלן זיין אין די רינגען פונעם ארון, לא יסורו ממנו, זיי זאלן נישט אפגעטון ווערן פון אים, זאגט רש י לא יסורו ממנו לעולם, דאס הייסט עס איז געווען א לאו אז מען טאר נישט ארויסנעמען די שטאנגען פון די רינגען, די גמרא אין מסכת יומא זאגט, דא איז משמע לא יסורו ממנו אז עס האט זיך נישט גערירט פון פלאץ, אין א צווייטע פסוק איז משמע אז עס איז יא געגאנגען אהין און צוריק מען האט עס געקענט פירן ארויף און אראפ. זאגט די גמרא אז עס האט געהאט ביים עק איז עס געווען דיקער און מען האט עס אריינגעשטופט אין די רינגען, איינמאל עס איז געווען אינעווייניג איז עס נישט אזוי גרינג ארויסגעקומען, און אויף דעם איז געווען די לאו לא יסורו ממנו אז מען טאר עס נישט ארויסשטופן, אבער איינמאל עס איז געווען אינעווייניג האט מען עס געקענט רוקן אביסל אהער און אהין. דער חזקוני זאגט אז לפי הפשט וואלט משמע געווען אז מען האט עס יא עפעס מער באהאפטן ס'זאל נישט גיין אהער און אהין, ווייל וואס טוט זיך טאמער מען וואלט געפירט דעם ארון אויף א בארג ארויף א בארג צו אראפ א בארג, קומט דאך אויס אז ס'וועט זיך פליען אין די רינגען, ס'וועט זיך נישט האלטן פעסט אויף איין פלאץ, זאגט ער ס'איז יא געווען עפעס מער שטייף אדער זאגט ער אז ס'איז געווען אזעלכע קריצן אין די שטאנגען וואס די רינגען האבן זיך געהאלטן אין די קריצן און דערפאר האט זיך עס נישט גערוקט ארויף און אראפ. דער חזקוני זאגט אויכעט פארוואס טאקע נאר ביים ארון שטייט לא יסורו ממנו? די אנדערע כלים האבן דאך אויכעט געהאט שטאנגען, ביים שלחן, די מזבח, פארוואס דארט שטייט נישט קיין לאו לא יסורו ממנו? זאגט ער, א פראקטישן טעם, ווייל די ארון איז געליגן אינעם קדש הקדשים, קיינער האט זיך נישט געדרייט דארטן, נאר די כהן גדול אריינגעגאנגען דארט איינמאל א יאר, דאס הייסט איין טאג א יאר אפאר מאל, און ס'האט אים נישט געשטערט די שטאנגען, מה שאין כן, די שולחן און די מזבחות ווען די שטאנגען וואלטן געווען כסדר דארטן וואלט עס געשטערט די אלע וואס מען דרייט זיך דארט די כהנים אזוי פיל, ממילא איז די אנדערע שטאנגען מעג מען יא אוועק נעמען פון פלאץ, און די ארון האט מען יא געקענט לאזן ווייל עס שטערט נישט פאר קיינעם, און דעת זקנים זאגט ער אז צוליב די כבוד פון די ארון מען זאל זיך נישט דארפן צופיל מען זאל זיך נישט דארפן צופיל מטפל זיין דערמיט, און ווען עס וועט קומען די צייט פון וואס מען דארף זיך אוועקציען פון איין פלאץ צום צווייטן זאל מען נישט דארפן אריינלייגן די שטאנגען, און ווען מען רוהט אויף א נייע פלאץ זאל מען נישט דארפן ארויסנעמען די שטאנגען, די אייבערשטער האט געוואלט מען זאל זיך נישט צופיל צורירן צום ארון, ממילא האט ער געזאגט אז די שטאנגען זאלן אייביג בלייבן אין פלאץ, און ס'זאל שטענדיג זיין גרייט צו ווערן געטראגן פון איין פלאץ צום צווייטן. זאגט דער תרגום, בעזקתא דארונא יהון אריחיא לא יעדון מניה. שטייט אין מלכים א', קאפיטל ו. ויעש לבית, שלמה המלך האט געלאזט מאכן פאר דעם בית המקדש חלוני פענסטערס, שקופים, דאס מיינט וואס מען קען דורך קוקן, אטומים מיינט אז עס איז געווען פארמאכט, און די מצודות טייטשט עס אפ אז עס איז געווען פארמאכט אזוי ווי מיט א גלאז, ממילא פארמאכט איז עס געווען, אבער דורכזיכטיג איז עס אויך געווען, מען האט געקענט אריינקוקן און ארויסקוקן דערפון. און דא איז דא צוויי וועגן, די תרגום לערנט איין וועג ווי אזוי עס איז געווען אויסגעשטעלט די פענסטערס, און רש"י לערנט פארקערט, די תרגום זאגט אזוי ועבד לביתא כוין פתיחן מלגיו וסתימן מלברא דאס הייסט אזוי אז פון אינעווייניג איז עס געווען ברייט און פון אינדרויסן איז עס געווען פארמאכט שמאל ווייל די תרגום טייטש שקופים מיינט דאך וואס מען קען דורך קוקן ברייט דאס איז געווען פון אינעווייניג אטומים פארמאכט דאס איז געווען פון אינדרויסן פון אינדרויסן איז עס געווען שמאל חפין כלונסא בית אנחת רישי שרית ארזיא. רש"י ברענגט אבער פארקערט, רש"י זאגט אז שקופים אטומים איז געוועזן ברייט פון אינדרויסן און שמאל פון אינעווייניג. זאגט רש"י געווענליך ווען איינער וויל ליכטיג מאכן א צימער לייגט ער די שמאלע זייט פונעם פענסטער פון אינדרויסן און די ברייטע זייט פון אינעווייניג. אבער דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן אז ער דארף נישט די ליכטיגקייט, לא לאורה הוא צריך, ממילא האט ער געהייסן מען זאל מאכן פארקערט, מען זאל מאכן די ברייטע זייט פון די פענסטער אויף אינדרויסן, און די שמאלע זייט פון אינעווייניג. צו מסביר זיין די תרגום'ס פשט, קען מען זאגן אז לויט ווי דער רלבג זאגט דא, ווייל דער רלבג ברענגט אראפ דעם דרשות חזל, און ער זאגט אז ער פארשטייט נישט ווייל די חכמי הנדסה זאגן אז אויב די פענסטער איז שמאל פון אינעווייניג און ברייט פון אינדרויסן, דעמאלט קומט אריין מער ליכטיגקייט, פארקערט ווי די דרש וואס רש י ברענגט אראפ. עס קען זיין אז די תרגום האט אזוי געהאלטן, און פאר דעם האט די תרגום געזאגט אז מען זאל מאכן די ברייטע פענסטער פון אינעווייניג און די שמאלע זייט פון אינדרויסן, ווייל דאס טוט ווייזן אז מען דארף נישט די ליכטיגקייט, דער אייבערשטער דארף זיך נישט באנוצן דא מיט די ליכטיגקייט. זאגט די פסוק ויבן און ער האט געבויט, על קיר הבית נאנט צו די ווענט פונעם בית המקדש ארום און ארום יציע שטיבעלעך סביב ארום את קירות הבית ביי די ווענט פונעם בית המקדש סביב להיכל ולדביר ארום דעם היכל און ארום דעם דביר וואס דאס איז די קדשי קדשים וואס דאס ווערט אנגערופן דביר ווייל דארט איז געקומען די דיבור פונעם אייבערשטן ויעש צלעות סביב, און ער האט געמאכט שטיבעלעך ארום און ארום, די שטיבעלעך האבן געהאט דריי נעמען, עס האט געהייסן יציע, ווי עס שטייט אנהייב פונעם פסוק, עס האט געהייסן צלע, ווי עס שטייט סוף פונעם פסוק, און עס האט אויך געהייסן תאים, שטיבעלעך. עס איז געווען אויסגעשטעלט אזוי, רשי ברענגט אראפ, אז עס איז געווען אַכט און דרײַסיק קליינע שטיבעלעך, אויף דרום זייט פֿופֿצן, אויף צפון זייט פֿופֿצן און אויף מערב זייט אַכט. ס'איז געווען דריי שטאקן פון די שטיבעלעך. אויף דרום זייט איז געווען דריי שטאקן, פינף שטיבעלעך אויף יעדע שטאק, און אזוי אויך אויף צפון זייט. ביי מערב זייט איז געווען די אונטערשע שטאק דריי שטיבעלעך, די מיטעלסטע שטאק נאך דריי שטיבעלעך און די אויבערשטע שטאק צוויי שטיבעלעך, אלעס אינאיינעם אַכט און דרײַסיק שטיבלעך. די שטיבלעך זענען געווען הויעך פינף אמה, יעדע שטאק איז געווען פינף אמה הויעך.

די אונטערשטע שטיבעלע איז געווען חמש באמה רחבה, די ברייט פון די אונטערשטע שטיבלעך זענען געווען פינף אמה, והתיכונה, און פון די מיטלסטע שטאק שטיבעלעך איז געווען שש באמה, זעקס אמה ברייט, רחבה, והשלישית, און די אויבערשטע די דריטע שטאק איז געוועזן שבע באמה רחבה. כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, ווייל די וואנט פונעם בית המקדש האט מען געמאכט שמעלער און שמעלער, מען האט פארמינערט דעם וואנט, די אונטערשטע פינף אמות זענען געווען ברייטער, די צווייטע פינף אמות זענען געווען א אמה שמעלער, און די דריטע פינף אמה זענען געווען נאך א אמה שמעלער, לבלתי אחוז בקירות הבית, כדי די שטיבעלעך וואס מען האט געבויט אין די זייט זאלן זיך נישט אנכאפן אין די ווענט פונעם הויז, אזוי ווי געווענליך ווען מען בויט צו עפעס צו א הויז, מאכט מען לעכער אין די וואנט און מען פירט אריין די באלקענעס אין די לעכער און אזוי האלט זיך עס. ביי די בית המקדש קען מען אבער נישט אזוי טון, ווי די פסוק זאגט ווייטער אז מען האט נישט געמעגט נעמען קיין אייזערנע געצייג און אויפהייבן אויף א שטיין, בפרט ווען עס איז שוין געווען אין בית המקדש. ממילא האט מען געמוזט מאכן א צווייטע מין וועג וויאזוי די שטיבעלעך פון די זייט זאלן זיין מחובר צו די וואנט פון בית המקדש, האט מען געמאכט אז די וואנט פון בית המקדש זאל זיין אזוי ווי שטיגן, ס'איז געווען פינף אמה הויעך, אריין א אמה, נאך פינף אמה הויעך, אריין נאך א אמה, און נאך פינף אמה הויעך, און אזוי איז געווען, די באלקענעס פון די שטיבלעך אין די זייט האבן זיך אנגעכאפט אויף די איין אמה וואס די וואנט פון די בית המקדש אליין איז שמעלער געווארן. ממילא שטימט זייער גוט ווי די פסוק זאגט דא, אז די אונטערשטע שטאק, די שטיבעלעך זענען געווען פינף אמה ברייט, אבער די מיטלסטע שטאק האט שוין געקענט זיין נאך א אמה ברייטער, ווייל די אמה איז אריינגעגאנגען אויף די דיקעקייט פון די וואנט פון בית המקדש, און די זעלבע זאך די דריטע שטאק איז שוין געווען זיבן אמה ברייט, ווייל דארט איז שוין געווען די וואנט פון בית המקדש שמאלער אויבן מיט צוויי אמות מער ווי אונטן. דער מלבי"ם שמועסט אויס אז די הויעכקייט פון די היכל און די דביר איז דאך געוועזן דרײַסיק אמה ווי אונז האבן געלערנט, די אונטערשטע פֿופֿצן אמה זענען געווען ארומגענומען מיט די שטיבעלעך, דריי שטאקן שטיבעלעך וואס יעדע איז געווען הויעך פֿינף אמה, און דאס וואס איז געשטאנען פריער אז עס איז געווען פענסטערס, דאס איז געוועזן אויף די אויבערשטע פֿופֿצן אמה פונעם היכל און פונעם דביר.

זאגט דער פסוק פארוואס האט מען געדארפט אזוי טון פארוואס האט מען נישט געקענט מאכן א גראדע וואנט און אריין שטעלן די באלקענעס פון די שטיבלעך אין די זייט אין די וואנט ווייל והבית בהבנותו די שטוב די בית המקדש ווען ס'איז געבויט געווארן אבן שלמה מסע נבנה דאס איז געבויט געווארן מיט גאנצע שטיינער אזוי ווי מען האט עס אוועקגעברענגט פונעם בארג אזוי האט מען עס געבויט, ומקבות, די האמערס והגרזן, די העק, כל כלי ברזל, יעדע אייזערנע כלי, לא נשמע בבית בהבנותו, איז נישט געהערט געווארן אין די בית המקדש ווען מ'האט געבויט. וויאזוי האט מען אויסגעשניטן די שטיינער פונעם בארג האב איך שוין גערעדט, ס'א מחלוקה אין די גמרא, אדער מיטן שמיר שטיין, אדער האט מען דארטן אויפן פלאץ, ביי די בערג יא גענוצט אלע מיני קלאפער געצייג צו אויסשניידן די שטיינער, אבער נאכדעם וואס מען האט עס שוין אריבערגעברענגט אין בית המקדש האט מען נישט געמעגט הערן קיין קול, ס'האט געמוזט זיין פארטיג און גרייט אריינצולייגן וואס דאס איז א כבוד פארן בית המקדש אז מען האט אלעס אהערגעברענגט גאנצערהייט, מען האט שוין גארנישט געדארפט צושניידן, ממילא וויבאלד מען האט נישט געקענט דא יעצט מאכן קיין לעכער אין די שטיינער, און אלע שטיינער האבן געהאט דעם אייניגן מאס, מען האט נישט געקענט אוועקרוקן א שטיין און מאכן פלאץ אינדערמיט,

פתח הצלע התיכונה, די עפענונג פונעם מיטלסטן שטיבל, ער רעדט דא פון די מיטלסטע שטיבל פון די אונטערשטע שטאק פון די שטיבלעך, אל כתף הבית הימנית, אויף די רעכטע זייט פונעם בית המקדש, ביי די דרום זייט, דארט איז דאך געווען אויף די אונטערשטע שטאק פינף שטיבלעך, ביי די מיטלסטע פון די פינף איז געווען א טיר אריינצוגיין, און אין די שטיבעלעך איז געווען, יעדע שטיבעל האט געהאט דריי טירן, איינס אז מען זאל קענען גיין צו די שטיבעל אויף די רעכטע זייט, און איינס אז מען זאל קענען גיין צו די שטיבעל אויף די לינקע זייט, און איינס אז מען זאל קענען גיין צום שטיבעלע וואס איז העכער דעם. ובלולים, און מיט אזעלכע געדרייטע שטיגן, וואס ווערט אנגערופן שווינדל שטיגן, וואס איז אזוי ווי א זייל, וואס די שטיגן דרייען זיך ארום א גאר א שמאלע פלאץ, מען האט נישט געדארפט נעמען קיין לייטערס און האלטן אזוי שיף, דאס וואלט אויפגענומען מער פלאץ,

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל יז עטרת זקנים בני בנים, אייניקלעך זענען ווי א קרוין פאר די זיידעס, די זיידעס שעפן נחת און זיי בארימען זיך מיט זיי ווען די אייניקלעך זענען קלוג און זיי פירן זיך אויף ערליך, ותפארת בנים אבותם, און די שיינקייט פאר די קינדער איז זייערע עלטערן, אז זיי האבן עלטערן חכמים אדער צדיקים איז דאס א שיינקייט פאר די קינדער. ער זאגט שוין נישט אז די זיידעס זענען א שיינקייט פאר די קינדער, ווייל די קינדער האבן מער א מצוה מכבד צו זיין דעם טאטן ווי דעם זיידן, ממילא בארימען זיי זיך מער מיט די עלטערן ווי מיט די אור עלטערן. דער תרגום, כלילא דסבי בני בניא, ושבהורהון דבניא אבהתהון. זאגט דער פסוק, לא נאוה לנבל שפת יתר, ס'איז נישט שיין פאר דעם נאר פאר דעם נידריגן מענטש אז ער זאל רעדן גרויסהאלטעריש, אזוי טייטשט עס רשי, אנדערע טייטשן, ס'איז נישט שיין פאר דעם נבל און ער גלייכט נישט צו הערן קלוגע רייד, וואס דאס הייסט שפת יתר ווייל דאס טוט אריינגעבן אינעם מענטש מער מעלות און ער ווערט דורך דעם קלוגער און בעסער ווי פריער, אבער דער נבל פארמיאוסט די אלע חכמה'דיגע רייד, ער גלייכט עס נישט. אף כי כל שכן לנדיב שפת שקר, אז ס'פאסט נישט פאר דעם נדיב, וואס דאס איז דער חשוב'ער מענטש, דער קלוגער מענטש, פאסט נישט פאר אים צו עוסק זיין אין שפת שקר, אין ליגנט זאכן, דאס הייסט, דער קלוגער מענטש דערווייטערט זיך מער פון א ליגנט, ווי דער נבל דערווייטערט זיך פון קלוגע רייד.

דאס הייסט ווען א מענטש געבט שוחד פאר א דיין, איז כאילו דער מענטש וואס האט געגעבן די שוחד האלט ביי זיך אזא שטיינדל וואס געבט אים חן, פון יעצט און ווייטער קען ער שוין זאגן וואס ער וויל און טון וואס ער וויל, און אלעס וועט געפונען חן אין די אויגן פון דעם דיין ווייל ער האט אים אונטערגעקויפט מיט די שוחד. אל כל אשר יפנה ישכיל, ווי דער דיין זאל זיך נאר ווענדן, צו וועלכע טעמע ער זאל נאר קוקן, ווען ער פרובירט צו גערעכט מאכן דעם מענטש, וועט ער מצליח זיין, און ער וועט שוין טרעפן א אופן ווי אזוי אים גערעכט צו געבן, ווייל ער האט אים אונטערגעקויפט מיט די שוחד. רשי טייטשט, מען רעדט דא פון שוחד וואס א מענטש געבט פארן אייבערשטן מיט דעם וואס ער טוט תשובה און ער פירט זיך אויף גוט, דאס געבט א חן פאר דעם מענטש אין די אויגן פונעם אייבערשטן כביכול, און ווי דער מענטש וועט זיך ווענדן, וואס ער וועט טון און וועט עוסק זיין, וועט ער מצליח זיין.

אזא איינער מבקש אהבה, ער זוכט ליבשאפט און ער וועט עס טאקע געפינען, מענטשן גלייכן זייער צו זיין באפריינדעט מיט אזא מין מענטש. ושונה בדבר, איינער וואס איז פארקערט ווי דעם, נאר ווען איינער טוט אים עפעס, אדער אפילו נאר בדבר, זאגט רבינו יונה, אפילו ווען איינער האט זיך נאר עפעס פאררעדט קעגן אים, חזר'ט ער עס נאכאמאל און נאכאמאל איבער, דו ווייסט דו האסט מיר געטון אזוי און אזוי און ער הערט נישט אויף צו רעדן דערפון, ער איז א נוקם ונוטר, אזא איינער איז מפריד אלוף. ער טוט אפשיידן פון זיך דעם גוטן פריינד, און רש"י זאגט ער שיידט אפ פון זיך דעם אלופו של עולם, ווייל ער איז עובר אויף די לאו פון נקמה און נטירה. די מפרשים זאגן אז דא איז אויכעט א רמז אויף א מענטש וואס האט זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן. אז א מענטש האט איינמאל געזינדיגט, קען מען נאך תשובה טון און טרעפן די אהבה פונעם אייבערשטן, אבער ושונה בדבר, דאס הייסט א עובר ושונה, איז דאך די זאך נעשה לו כהיתר און ער וועט מער נישט תשובה טון, ממילא מפריד אלוף ער שיידט זיך אפ פונעם אלופו של עולם.

ווייל דער כסיל, זאגט דער מלבים, ער איז נישט קיין נאר, ער פארשטייט גאר גוט זיין שטעטל, ער האט שכל, די זאך איז נאר אז זיין יצר לאזט אים נישט זיך אויפפירן ערליך, ממילא טוט מען גארנישט אויף ווען מען שלאגט אים. ווען א מענטש האט נישט קיין שכל און מען שלאגט אים, כאפט ער זיך אז ער טוט נישט ריכטיג, און ער כאפט זיך צוריק אויפ'ן גוטן וועג, אבער א מענטש וואס איז א כסיל, זיין שלעכטיגקייט לאזט אים נישט טון גוט, ממילא אז מען שלאגט אים טוט מען גארנישט אויף, אבער א געשריי אויף א פארשטענדליכן מענטש, כאפט ער זיך יא אז ער האט נישט גוט געטון, און ס'טוט אים צוברעכן, און ער טוט זיך גלייך צוריקקערן צום ריכטיגן וועג. די תרגום, עלא בעתא במן דמתביין טב מן דלממחי לסכלא מאה חוטרין. זאגט די משנה אין מסכת כתובות פרק ג' אלו נערות שיש להן קנס, ס'איז דא אין די תורה א פרשה פון אונס און מפתה, אויב איינער איז מאנס אדער מפתה א אידישע מיידל, דארף ער איר באצאלן געלט, וואס דאס רופט זיך קנס, ער דארף איר באצאלן פופציג שקלים, און ולו תהיה לאשה, ער דארף חתונה האבן מיט איר, זאגט יעצט די משנה, די פאלגענדע מיידלעך האבן קנס, און ער דארף נישט אויסרעכענען די כשר'ע ערליכע אידישע מיידלעך וואס דאס איז פשוט אז זיי האבן קנס, און די חידוש איז זאגט ער אפילו הבא על הממזרת, אפילו ער האט מאנס געווען אדער מפתה געווען א ממזרת, ועל הנתינה וואס דאס איז פון די גבעונים וואס מען האט זיי געגעבן זיי זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים דערפאר רופן זיי זיך אן נתינים, ועל הכותית, און די תנא האלט אז כותים זענען גרי אריות, און זיי האבן, זענען נישט קיין ריכטיגע גרים, און דאס איז די חידוש, אז אפילו מען האט מאנס געווען אדער מפתה געווען איינע פון די פסול'ע פרויען, דאך איז דא די קנס וואס מען דארף געבן פארן טאטן חמישים כסף. זאגט די משנה הבא על הגיורת, ווען נאך געט מען קנס אויב איינער האט מאנס געווען א גיורת ועל השבויה אדער איינער וואס איז געווען געפאנגען ועל השפחה אדער א שפחה כנענית שנפדו וואס זיי זענען אויסגעלייזט געווארן דאס גייט ארויף אויף די שבויה ושנתגיירו וואס זיי האבן זיך מגייר געווען גייט ארויף אויף די גיורת ושנשתחררו וואס זענען באפרייט געווארן גייט ארויף אויף די שפחה וואס דאס איז אלעס געוועזן פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד נאך פאר די מיידל איז געווארן דריי יאר מיט א טאג האט מען איר שוין אויסגעלייזט, באפרייט, אדער מגייר געווען, וואס אין אזא פאל אפילו אויב איינער האט געוואוינט מיט איר פריער וואקסט צוריק די בתולים און זי הייסט נאך א נערה בתולה וואס ביי דעם שטייט אין די תורה אז מען דארף געבן קנס, ממילא ווען איינער האט איר מאנס געווען אדער מפתה געווען איז ווייטער געזאגט געווארן די פרשה פון אונס און מפתה און מען דארף איר באצאלן קנס. זאגט די משנה נאך פעלער וואו ס'איז דא קנס, הבא על אחותו, ווען איינער איז געקומען אויף זיין שוועסטער ועל אחות אביו, אדער אויף זיין טאטע'ס שוועסטער ועל אחות אמו, אויף זיין מאמע'ס שוועסטער, ועל אחות אשתו, זיין פרוי'ס שוועסטער, ועל אשת אחיו, זיין ברודער'ס פרוי, ועל אשת אחי אביו, זיין טאטע'ס ברודער'ס פרוי, ועל הנידה, אדער אויף א פרוי א נידה. יש להן קנס, די אלע פרויען אז מ'האט מאנס און מפתה געווען איז אויכעט דא די דין פון קנס, ווייל אף על פי שהן בהכרת, ס'איז דא א איסור כרת אויף דעם, וואלט איך געקענט זאגן אין אדם מת ומשלם, אבער ביי כרת זאגט מען נישט אזוי, אין בהן מיתת בית דין, וויבאלד ס'איז נישט דא קיין מיתת בית דין. און מען רעדט דא אויך אויף א פאל אז מען האט זיי נישט געווארנט מיט עדים אז זיי גייען באקומען כרת, ווייל אויב מען האט זיי געווארנט מיט עדים אויף כרת איז די הלכה אז זיי באקומען מלקות, און אז מען באקומט מלקות איז אין אדם לוקה ומשלם, איז ווייטער נישט דא קיין קנס, נאר וואדען, זיי האבן געוואוינט מיט די איינע פון די פרויען און מען האט זיי נישט געווארנט אויף כרת, אין אזא מין פאל איז יא דא קנס. שמועסט די ברטנורא אויס די פאל פון אשת אחיו און אשת אחי אביו מוז מען רעדן אז די מיידל איז נתקדש געווארן צו איינע פון זיי, אבער נאכדעם איז זי אפגע'גט געווארן נאך פאר זי האט חתונה געהאט. אויב מען האט שוין אינגאנצן חתונה געהאט איז נישטא קיין דין פון קנס, ס'איז גייט דאך נאר אן ביי א בתולה. און אויב זי איז נאך אלץ א כלה צו איינע פון זיי, איז זי דאך אן אשת איש, אן אשת איש איז דא געהעריג מיתת בית דין וואס דאס פטר'ט יא פון קנס, נאר מען רעדט אז זי איז געוועזן א כלה צו זיין ברודער אדער צו זיין טאטנ'ס ברודער, און זי איז אפגע'גט געווארן, אדער אין די פאל פון אשת אחי אביו קען מען אויך זאגן אז יענער איז געשטארבן, ביי אשת אחיו קען מען נישט רעדן אז דער ברודער איז געשטארבן, ווייל אויב ער שטארבט אן קינדער איז דאך פארקערט איז דאך א מצוה אז ער זאל איר מייבם זיין. איז אדער קען מען טאקע יא רעדן ביי אשת אחיו אז ער איז געשטארבן מיט קינדער, וואס דעמאלטס איז ווייטער דא א איסור כרת, און ביי אשת אחי אביו קען מען רעדן סיי אז ער האט גע'גט און סיי אז ער איז געשטארבן, און אויף יעדן פאל, וויבאלד ס'איז דא כרת ווען ער וואוינט מיט זיין ברודער'ס פרוי אדער מיט זיין טאטנ'ס ברודער'ס פרוי, דארף מען די משנה לאזן הערן אז אפילו הכי איז דא קנס. משנה ב', ואלו שאין להן קנס, און די זענען די פרויען וואס איז נישט דא קיין קנס ווען מ'איז זיי מאנס אדער מפתה, הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד, זיי זענען שוין געווען מער ווי דריי יאר מיט א טאג ווען מ'האט זיי באפרייט אדער אויסגעלייזט אדער ווען זיי האבן זיך מגייר געווען. וואס דעמאלס האבן זיי נישט קיין דין בתולה, ווייל איך זאג אז די מען האט מזנה געווען און מען האט געוואוינט מיט זיי נאך פאר זיי האבן זיך מגייר געווען נאך פאר מען האט זיי אויסגעלייזט נאך פאר מען האט זיי באפרייט, און נאר ביי בתולה איז דאך געזאגט געווארן די דין פון מאנס ומפתה. אזוי האלט די תנא קמא. רבי יהודה אומר שבויה א געפאנגענע פרוי שנפדית וואס זי איז געווארן אויסגעלייזט הרי בקדושתה אף על פי שגדולה, אפילו זי איז אויסגעלייזט געווארן נאכדעם וואס זי איז שוין געווען ערוואקסן, שוין געווען מער ווי דריי יאר מיט א טאג, וויבאלד ביי שבויה איז דאך נאר א ספק צו מען האט געוואוינט מיט איר, האט מען מיקל געווען, און מען האט געזאגט אז זי האט נאך אלץ די קדושה, און ס'גייט נאך ווייטער אן די דין פון קנס. זאגט די משנה, הבא על בתו, ווען איינער זאל מאנס אדער מפתה זיין זיין אייגענע טאכטער אדער על בת בתו, על בת בנו, אדער על בת אשתו זיין פרוי'ס טאכטער על בת בנה אויף זיין פרוי'ס זוהן'ס טאכטער על בת בתה אויף זיין פרוי'ס טאכטער'ס טאכטער, די אלע אין להן קנס, מפני שמתחייב בנפשו שמיתתו בידי בית דין, די זאכן זענען דאך א מיתת בית דין, וכל המתחייב בנפשו יעדער איינער וואס איז מחויב מיתה ביים בית דין, אין משלם ממון דארף נישט באצאלן קיין געלט אפילו ווען ס'איז געוועזן בשוגג, דאס הייסט ווען ער טוט ווען די זאך במזיד איז דא א מיתת בית דין, אפילו ער איז יעצט געווען א שוגג דארף ער נישט באצאלן קיין קנס, שנאמר ולא יהיה אסון ענוש יענש, ווען איז דא א עונש ממון, נאר ווען ס'איז נישט דא קיין אסון, וואס דעמאלטס דארף מען נישט הרג'נען דעם שלעגער, אויב אבער איז יא געווען א אסון אין דעם געשלאגענעם, וואס דעמאלטס דארף מען דאך דעם שלעגער הרג'נען, דעמאלטס זאג איך אין אדם מת ומשלם און מען הרג'ט אים, אבער מען באצאלט נישט, און די זעלבע זאך דא, וויבאלד זיי זענען זיך מתחייב בנפשו, דארפן זיי נישט באצאלן קיין קנס. משנה ג' נערה שנתארסה ונתגרשה, א נערה דאס הייסט א מיידל פון צוועלף יאר וואס זי איז געווארן א כלה און נאכדעם האט מען איר גע'גט, רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס, עס איז מער נישט דא קיין קנס, ווייל ס'שטייט אין פסוק אשר לא אורשה וואס זי איז נאכנישט געווען קיין כלה, דרשנ'ט רבי יוסי הגלילי אויב זי איז שוין געווען אמאל א כלה אפילו מען האט איר אפגע'גט איז מער נישט דא דער דין פון אונס ומפתה. רבי עקיבא אומר יש לה קנס, איי עס שטייט דאך אין פסוק אשר לא אורשה, ווייל אשר לא אורשה זאג איך דעמאלטס גייט די געלט פון די קנס פאר איר טאטן, אבער יעצט אז זי איז שוין יא געווען אמאל א כלה נאר מען האט איר אפגעגעט וקנסה לעצמה, גייט די קנס פאר איר אליין, זי האלט זיך אליין מיט די קנס געלט. משנה ד' המפתה נותן שלושה דברים, ווען איינער רעדט איבער א אידיש מיידל איז דא דריי זאכן וואס מען באצאלט, והאונס, דער וואס באצווינגט, ארבעה, איז דא פיר זאכן וואס ער דארף באצאלן, המפתה, נותן בושת, שפעטער אין משנה זיין וועט מען זעהן וויאזוי ס'רעכנט זיך די פארשעמונג, ופגם, דארט שטייט אויך אין די משנה זיין וויאזוי מען רעכנט וויפיל זי איז געווארן ווייניגער ווערט, וקנס, דאס איז וואס ס'שטייט א באשטימטע פרייז אין די תורה, פופציג שקלים, מוסיף עליו אונס, איינער וואס באצווינגט, דארף נאך איין זאך מער באצאלן, שנותן את הצער, ער דארף אויכעט באצאלן די צער וואס זי האט געליטן. מה בין אונס למפתה? וואס איז טאקע די חילוק צווישן אונס און מפתה? האונס נותן את הצער, המפתה אינו נותן את הצער, ווייל אז ער רעדט איר איבער, איז עס נישט אזא גרויסע צער. נאך א חילוק, האונס נותן מיד, ווען איינער באצווינגט איינעם, דארף מען גלייך באצאלן, אפילו ער גייט מיט איר חתונה האבן, דארף ער צוערשט, די ערשטע זאך דארף ער באצאלן פאר איר טאטע די חמישים שקלים, והמפתה לכשיוציא, דער וואס רעדט איבער, ער דארף נישט באצאלן נאר אויב ער וויל נישט מיט איר חתונה האבן, אויב ער וויל מיט איר חתונה האבן, דארף ער נישט באצאלן קיין געלט, נאר לכשיוציא, דאס הייסט ער ציט איר ארויס אז ער וויל נישט מיט איר חתונה האבן, אדער ער וויל נישט אדער זי וויל נישט, דעמאלטס איז די הלכה אז מען דארף באצאלן די חמישים שקלים. נאך א חילוק איז דא האונס שותה בעציצו, מיט געוואלד מוז ער טרינקען אין דעם שמוציגן כלי וואס ער האט זיך אנגעגרייט, אפילו זי איז א מוכת שחין ווי די משנה זאגט ווייטער מוז ער בלייבן מיט איר, והמפתה אם רצה להוציא מוציא דער וואס האט איבערגערעדט האט א ברירה, אויב ס'געפעלט אים נישט קען ער זאגן איך דארף איר נישט, און דעמאלטס קען זי אוועקגיין און דעמאלטס דארף ער נאר באצאלן די קנס געלט. משנה הי. כיצד שותה בעציצו, וואס איז די פשט ער טרינקט אין זיין שמוציגע כלי, אפילו היא חיגרת, אפילו זי איז א הינקעדיגע פרוי אפילו היא סומא אפילו זי איז א בלינדע, אפילו היתה מוכת שחין זי איז געווען קרעציג, דעמאלטס דארף ער אויכעט זיין מיט איר, ער דארף בלייבן אייביג מיט איר, אפילו זי איז א שמוציגע. נמצא בה דבר ערווה זאגט די משנה, אויב אבער ס'איז דא א דאורייתא'דיגע סיבה פארוואס ער דארף איר אפגט'ן, למשל זי האט מזנה געווען שוין זייענדיג אונטער אים, או שאינה ראויה לבוא בישראל למשל זי איז א ממזרת אדער א נתינה וואס מען טאר נישט זיין מיט איר, אינו רשאי לקיימה אין אזא פאל טאר ער איר טאקע נישט האלטן, שנאמר שטייט אין פסוק ולו תהיה לאישה, דרש'ן איך אישה הראויה לו, נאר אזא מין פרוי וואס איז ראוי פאר אים, ס'איז פאסיג פאר אים, אבער נישט א פרוי וואס טאר נישט חתונה האבן מיט קיין איד. און די גמרא פרעגט פארוואס זאל מען נישט זאגן עשה דוחה לא תעשה אז ס'זאל קומען די עשה פון ולו תהיה לאישה און אוועקשטופן די לא תעשה אז א ממזרת וכדומה מ'טאר נישט חתונה האבן מיט קיין איד, ענטפערט די גמרא ווען זאגט מען עשה דוחה לא תעשה נאר ווען איך דארף טאקע מקיים זיין דעם עשה, אבער די עשה פון דא איז דאך אזא מין עשה וואס מ'קען אמאל אוועקשטופן, ווייל אויב די פרוי זאגט איך וויל נישט זיין מיט אים איז דאך נישט דא מער די עשה. איז רשי לערנט אז מען לערנט טאקע אויס פאר די מיידל אז זי זאל זאגן איך דארף אים נישט האבן, און פאר דעם איז זאגט מען נישט עשה דוחה לא תעשה, און די רן לערנט אפילו זי זאגט נישט אזוי, וויבאלד דאס איז א שוואכערע עשה, ס'איז א עשה וואס קען אמאל ווערן אוועקגעשטופט, איז עס נישט דוחה די לא תעשה. משנה ו' יתומה שנתארסה ונתגרשה. א יתומה וואס זי איז געווארן א כלה און מען האט איר אפגעגט נאכדעם, ר' אלעזר אומר, המפתה פטור, ווען איינער רעדט איר איבער איז ער פטור, והאונס און דער וואס באצווינגט איר חייב. די משנה קומט אויס ווי רבי עקיבא פון משנה ג'. ער האט געזאגט אז יעדע פרוי וואס זי איז געווארן א כלה און מען האט איר אפגעגט באקומט נאך יא קנס, נאר די קנס גייט פאר איר אליין, איז וויבאלד די קנס גייט פאר איר אליין, איז דאך א גרויסע חילוק פון א אונס און א מפתה, אויב מען האט איר איבערגערעדט און זי האט מסכים געווען, האט זי אזוי ווי מוותר געווען די גאנצע קנס, ממילא איז א מפתה פטור, און אויב מען האט איר באצווינגען, איז אפילו פאר איר טאטן גייט עס שוין נישט, מען רעדט דאך דא פון א יתומה, אדער אפילו ווען עס איז נישט קיין יתומה, וויבאלד זי איז געווארן א כלה, און מ'האט איר אפגעגט, זאגט דאך רבי עקיבא אז די געלט גייט פאר איר, איז מאנס, איז מען יא חייב ווייל זי האט נישט מוותר געווען אויף דאס געלט. די פונקטליכע אפטייטש פון דער לשון המשנה יתומה שנתארסה ונתגרשה איז דא צוויי וועגן אין די ראשונים, אדער רעדט מען טאקע פון א יתומה ממש, אפילו איז זי נישט געווארן קיין כלה, אבער וויבאלד איר טאטע לעבט שוין נישט, איז א מפתה פטור ווייל אז די געלט גייט פאר איר, און זי האט מוותר געווען, איז נישט דא פאר וועם צו געבן, און נאר אונס איז חייב. און נתארסה ונתגרשה איז א באזונדערע מעשה, מען רעדט נישט פון קיין יתומה, נאר סתם א מיידל וואס זי איז געווארן א כלה און זי האט זיך אפגעגט, און ס'איז דא וואס לערנען אז ס'גייט אינאיינעם, יתומה שנתארסה ונתגרשה, מען רעדט נישט ממש פון א יתומה, מען רעדט פון א מיידל וואס איז געווארן א כלה און זי איז געווארן אפגעגט, ער רופט איר נאר אן יתומה ווייל זי איז אזוי ווי א יתומה אפילו ווען די טאטע לעבט נאך, וויבאלד דאס געלט גייט שוין נישט פארן טאטן נאר פאר איר אליין. משנה ז'. איזהו בושת, וואס הייסט דאס בושת, וויאזוי שאצט מען דאס, הכל לפי המבייש והמתבייש, אלעס ווענדט זיך לויט דעם פארשעמער, ווער איז געווען דער אונס און מפתה, צו ער איז געווען א ביליגער מענטש, וואס דעמאלטס איז עס א גרעסערע בזיון, צו ער איז געווען א חשובערע מענטש, וואס דעמאלטס איז עס א קלענערע בזיון, והמתבייש, און אלעס ווענדט זיך אויכעט ווער איז געווען דער מיידל וואס איז פארשעמט געווארן. פגם, וויאזוי רעכנט מען וויפיל זי איז ווייניגער ווערד געווארן מיט דעם, רואין אותה, באטראכט איר כאילו היא שפחה, כאילו זי וואלט געווען א שפחה כנענית נמכרת וואס זי דארף פארקויפט ווערן, כמה היא יפה וכמה היא יפה, אדער כמה היתה יפה וכמה היא יפה, וויפיל איז זי ווערד געווען פארדעם ווען זי איז נאך געווען א בתולה, און וויפיל איז זי יעצט ווערד ווייניגער מיט דעם וואס זי איז שוין א בעולה. ווייל אמאל איז דא וואס א מענטש איז זייער צופרידן פון זיין עבד כנעני, וויל ער אים גיין קויפן א שפחה וואס זי זאל הייראטן מיט אים, זוכט ער אבער צו קויפן אזא מין שפחה וואס איז נאך א בתולה, פאר א בעולה וועט ער צאלן אסאך ווייניגער געלט, איז די דיפערענץ אין פרייז צווישן א בתולה און א בעולה דאס איז די שאדן וואס מען האט איר שאדן געמאכט און דאס איז די פגם וואס מען דארף באצאלן. דאס איז בושת און פגם, אבער אויסער דעם איז דאך דא קנס, זאגט די משנה קנס איז שווה בכל אדם, דאס איז ביי יעדן מענטש אייניג, פֿופֿציק שקלים וואס דא שטייט ארויסגעשריבן אין די תורה, וכל שיש לו קצבה מן התורה שווה בכל אדם, יעדע זאך וואס האט א באשטימטע פרייז אין די תורה איז אייניג ביי יעדן מענטש, צום ביישפיל דרײַסיק שקלים וואס מען דארף באצאלן טאמער א שור המועד האט געהארגעט א עבד אדער א אמה איז אויך די זעלבע זאך, נישט קיין חילוק צו דער עבד איז ווערד איין דאלער צו ער איז ווערד טויזנט דאלער, אייביג צאלט מען דער זעלבע פרייז פון דרײַסיק שקלים. און ברטנורא שמועסט אויס, פון וואו זעט מען בכלל אז מען דארף באצאלן בושת און פגם? ווייל ס'שטייט אין פסוק ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, די ווארט שוכב עמה איז איבעריג, זעט מען אז אויף די שכיבה אליין וואס דאס איז די קנס אויף דעם קומט זיך די חמישים כסף, אבער אויסער דעם דארף מען באצאלן בושת און פגם, און במקום אונס דארף מען אויכעט באצאלן צער. משנה ח'. כל מקום שיש מכר, אויף יעדן פאל וואס מען קען נאך פארקויפן דעם מיידל, דאס הייסט זי איז נאך אונטער צוועלף יאר און די טאטע האט נאך א רעכט איר צו פארקויפן, אין קנס, איז נישט דא די הלכה פון קנס, איינער האט איר מאנס און מפתה געווען, דארף מען נאכנישט באצאלן קיין קנס, דאס איז די שיטה פון ר' מאיר, די חכמים קריגען אויף דעם, זיי האלטן אפילו א קטנה האט אויכעט קנס, ר' מאיר האט געהאלטן, ס'שטייט אין פסוק ולו תהיה לאשה, נאר אזא מין מיידל וואס זי קען זיך שוין אליין מקבל זיין די כסף קידושין, זי איז שוין א נערה, נאר דעמאלטס איז געזאגט געווארן די הלכה פון קנס, און די חכמים האבן געזאגט פון די ווארט נערה וואס ס'שטייט נון עיין ריש זאג איך אז דאס מיינט אפילו א קטנה. וכל מקום שיש קנס, יעדן פאל וואו ס'איז שוין דא קנס, דאס הייסט אז זי איז שוין א נערה, זי איז שוין צוועלף יאר און זי האט שוין געברענגט סימנים, אין מכר קען שוין דער טאטע נישט פארקויפן, ווייל מאדעך ווען זי איז האט די סימני נערות קען זי ארויסגיין אויף דער פריי כל שכן אז מ'קען נישט דעמאלטס אנהייבן צו פארקויפן. און די משנה שמועסט עס אויס, קטנה, ווען זי איז א קליין מיידל, אונטער צוועלף יאר, יש לה מכר, מען קען איר נאך פארקויפן, ואין לה קנס, אבער עס איז נאכנישט דא דער דין פון קנס, נערה, אויב זי איז שוין צוועלף יאר מיט א טאג און זי האט שוין די סימנים, יש לה קנס, קנס איז שוין דא, אבער ואין לה מכר, די טאטע קען איר שוין נישט פארקויפן. הבוגרת, וואס טוט זיך ווען די מיידל איז צוועלף יאר מיט זעקס חדשים מיט א טאג, וואס דעמאלטס האט זי א דין פון א בוגרת, אויב זי האט שוין די סימנים, אין לה לא מכר ולא קנס, איר קען מען נישט פארקויפן, און קנס איז שוין אויכעט נישט דא, ווייל זי הייסט שוין נישט קיין בתולה, א בוגרת איז שוין נישט קיין גאנצע בתולה, און אין פסוק שטייט אז נאר ביי א נערה בתולה דארף מען באצאלן די קנס. משנה ט', האומר ווען איינער זאגט אויף זיך אליין, פתיתי את בתו של פלוני, איך האב איבערגערעדט יענעמ'ס טאכטער, משלם בושת ופגם על פי עצמו, די בושת ופגם צאלט ער אפילו אויף זיין אייגענע ווארט אפילו עס איז נישטא קיין עדים, ואינו משלם קנס, די קנס איז דאך מודה בקנס פטור, ווייל ס'שטייט אשר ירשיען אלהים פרט למרשיע את עצמו, ממילא די קנס דארף מען נישט באצאלן אבער די בושת ופגם יא. פארוואס רעדט די משנה דווקא פון פיתיתי את בתו של פלוני נישט פון אנסתי? זאגט די ברטנורא דאס איז א חידוש, ווייל אפילו ווען ער האט מפתה געווען וואס דעמאלטס איז עס א גרעסערע פגם פאר די מיידל אז זי האט זיך געלאזט איבעררעדן, וואלט איך אפשר געקענט זאגן ער זאל נישט דארפן באצאלן בושת און פגם, און מען זאל זאגן איך גלייב דיר אינגאנצן נישט, כדי עס זאל נישט ארויסגיין עפעס א שלעכטן שם אויף די מיידל. זאגט מיר די משנה ניין, די מיידל קען ענדערשער באשטיין אז ס'זאל ארויסקומען דעם שם אויף איר אבי זי זאל מאכן דאס געלט, ממילא אפילו ווען ער זאגט פיתיתי וואס דאס איז א גרעסערע בזיון פאר די מיידל, גלייבט מען אים אויכעט און ער דארף באצאלן בושת און פגם על פי עצמו, און כל שכן ווען ער זאגט אנסתי וואס דאס איז נישט אזא פגם פאר די מיידל איז זיכער אז ער דארף באצאלן בושת ופגם. זאגט די משנה, האומר גנבתי, ווען איינער זאגט איך האב גע'גנב'עט עפעס פון מיין חבר, וטבחתי, איך האב גע'גנב'עט א בהמה און איך האב עס גע'שחט'ן, ומכרתי אדער איך האב גע'גנב'עט א בהמה און איך האב עס פארקויפט, משלם את הקרן על פי עצמו, קרן וואס דאס איז ממון, דאס דארף מען באצאלן אויף די אייגענע ווארט, אבער ואינו משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, די כפל פון די גניבה, און די ד' וה' פון די טביחה אדער די מכירה, דאס איז דאך א קנס, און מודה בקנס איז פטור. די זעלבע זאך טאמער א מענטש קומט און ער זאגט, המית שורי את פלוני, מיין אקס האט געהארגעט א מענטש, או שורו של פלוני, ס'האט געהארגעט יענע מענטשנ'ס אקס, הרי זה משלם על פי עצמו, דאס דארף מען יא באצאלן אויף די אייגענע ווארט, דאס איז א ממון זאך. און דאס וואס עס שטייט המית שורי את פלוני, וואס דארף מען באצאלן, כופר, דער תנא האלט אז כופר איז א ממון און נישט קיין קנס, ממילא ווען מ'איז מודה דערויף דארף מען עס נאך אלץ ווייטער באצאלן, אויב מען זאגט אבער המית שורי עבדו של פלוני, מיין אקס האט געהארגעט יענעמ'ס קנעכט, וואס דאס איז דאך א קנס, אינו משלם על פי עצמו, דאס דארף מען נישט באצאלן ווען מען איז זיך אליין מודה, די דרייסיג שקלים וואס מען דארף באצאלן, דאס איז נאר ווען ס'איז דא עדים און נישט ווען מען קומט און מען איז זיך אליין מודה. זה הכלל, די כלל איז אזוי, כל המשלם יתר על מה שהזיק, יעדער וואס באצאלט מער ווי ער האט מזיק געווען, ווייל די תורה זאגט א באשטימטע פרייז, און אפילו דער עבד איז געווען ווייניגער ווערד ווי שלושים שקלים דארף ער דאך אזויפיל באצאלן, אינו משלם על פי עצמו דאס האט א דין פון קנס, און אז מען איז זיך אליין מודה דארף מען עס נישט באצאלן. און די גמרא שמועסט אויס אז הוא הדין ווען איינער באצאלט עפעס וואס איז ווייניגער ווי די אמת'ע ווערט, למשל איינעמ'ס שור תם האט מזיק געווען, וואס דעמאלטס צאלט מען נאר חצי נזק, איז אויכעט נאר א קנס און מען קען זיך מודה זיין אויף דעם און מען איז פטור, אבער די משנה האט נישט געוואלט אנכאפן אז נאר דער וואס באצאלט פונקטליך וויפיל מען האט מזיק געווען נאר דער דארף באצאלן על פי עצמו, ווייל ס'איז דאך דא חצי נזק פון צרורות, וואס הגם ער צאלט נישט פונקטליך וויפיל ער האט מזיק געווען, איז עס אבער הלכה למשה מסיני אז דאס איז א ממונא און אז מען איז זיך מודה דערויף איז מען נישט פטור. זאגט די גמרא אין מסכת כתובות דף ל"ט עמוד ב', מ'האט געלערנט אין די משנה, האונס, ווען איינער באצווינגט א מיידל נותן מיד, דארף ער גלייך באצאלן, אפילו ער וויל מיט איר חתונה האבן, און ער מוז מיט איר חתונה האבן, דארף ער די ערשטע זאך אויסלייגן פאר די טאטע די חמישים כסף, המפתה, ווען איינער האט איבערגערעדט א מיידל, דארף ער נישט גלייך באצאלן, נאר לכשיוציא, האט די גמרא פארשטאנען אז לכשיוציא מיינט ווען ער גט איר אפ, פרעגט די גמרא וואס הייסט לכשיוציא, אשתו היא, דאס איז עפעס זיין פרוי וואס מען דארף אפגט'ן? ער האט איר נאר מפתה געווען, ער האט נאכנישט חתונה געהאט מיט איר, ער האט איר נישט מקדש געווען. אמר אביי אימא לכשלא יכנוס, זאג אז דער לכשיוציא מיינט ווען ער וועט נישט וועלן מיט איר חתונה האבן, אויב ער וויל נישט מיט איר חתונה האבן דעמאלטס דארף מען באצאלן, אבער אז מען וויל יא חתונה האבן דארף מען נישט באצאלן די קנס. תניא נמי הכי, אף על פי שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס, זעט מען דאך קלאר אין די ברייתא אז די אויסדרוק איז לכשלא יכנוס, נישט לכשיוציא, נאר ווען מען וויל נישט חתונה האבן דעמאלטס דארף מען געבן די קנס, פירט די ברייתא אויס, אבער בושת ופגם נותן מיד, די חלק הבושת ופגם, דאס דארף מען יא באצאלן גלייך, אפילו ווען מען וויל מיט איר חתונה האבן. זאגט די ברייתא ווייטער, ואחד האונס ואחד המפתה, בין היא סיי די מיידל אליין און בין אביה סיי איר טאטע יכולין לעכב, ביידע קענען צוריקהאלטן און זאגן, אונז וויל מיר נישט אז דער מאנס און מפתה זאל מיט איר חתונה האבן. פרעגט די גמרא בשלמא מפתה, כתיב שטייט אין פסוק, אם מאן ימאן אביה, אין לי אלא אביה, זעה איך נאר אז די טאטע קען צוריק האלטן, היא עצמה מנין פון ווי זעהן מיר אז זי אליין קען צוריק האלטן, תלמוד לומר ימאן מכל מקום, זעהט מען אז ביי די מפתה קענען זיי צוריק האלטן, אלא אונס, אבער דארט ווי מען האט איינעם באצווינגען בשלמא איהי, זי אליין, כתיב שטייט אין פסוק, ולו תהיה, זי זאל זיין צו אים, תהיה איז משמע אז זי גייט אליין אריין און זי איז מסכים דערצו. זעט מען פון דעם אז ס'איז נאר מדעתה, אבער אויב זי איז נישט מסכים, קען זי אוועק גיין און זאגן איך וויל אים נישט. אלא אביה מנלן, ווי זעסטו אז איר טאטע קען אויכעט ממאן זיין? אמר אביי, שלא יהא חוטא נשכר, אביי זאגט אז ס'איז א סברה אז דער חוטא וואס ער האט איר מאנס געווען, וואס דאס איז נאך ערגער ווי א מפתה, זאל ער נישט פארדינען אז ער זאל קענען זיין מיט איר אפילו ווען דער טאטע וויל נישט, נאר איך זאג אז אויב דער טאטע איז נישט מסכים, גייט זי אוועק פון אים. רבא אמר קל וחומר, ס'גייט צו מיט א קל וחומר. ומה מפתה מה דאך דער וואס האט איבערגערעדט, שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד, זי אליין האט דאך מסכים געווען, האט ער דאך נאר עובר געווען אויפן דעת פון איר טאטן. דאך זאגסטו אז בין היא ובין אביה יכולים לעכב, סיי די מיידל און סיי איר טאטע קענען ביידע צוריק האלטן. אונס, שעבר על דעת אביה ועל דעת עצמה, ער איז נאך ערגער געווען, ער האט עובר געווען אויף ביידנ'ס דעת, לא כל שכן איז דען נישט א כל שכן אז דער טאטע זאל אויכעט קענען מעכב זיין. שמועסט די גמרא אויס, רבע לא אמר כאביי, רבע האט נישט געוואלט זאגן די סברה פון אביי, פון שלא יהא חוטא נשכר, ווייל כיוון דקא משלם קנס לאו חוטא נשכר הוא, דער מאנס, צאלט דאך פאר די חמשים שקל, צו ער וויל יא חתונה האבן מיט איר צו נישט, צאלט ער דאך די ערשטע זאך פאר דעם טאטן, חמשים שקל, ממילא, פארדינען פארדינט ער גארנישט פון דעם, קען מען אים נישט אנרופן א חוטא נשכר, אפילו ווען ער זאל זאגן אז די טאטע קען נישט מעכב זיין. און אביי לא אמר כרבא, ווייל ער האט נישט געהאלטן פון דעם קל וחומר, ווייל מ'קען עס אפפרעגן. מפתה, דארט וואו ער האט איבערגערעדט, דאיהו מצי מעכב, וואס דארט קען דער מפתה אליין אויך מעכב זיין, אביה נמי מצי מעכב, דעמאלטס האב איך געזאגט אז אויך דער מיידל'ס טאטע קען צוריקהאלטן. אבער אונס, דארט וואו ער האט באצווינגען, דאיהו לא מצי מעכב, וואס דער מאנס אליין קען נישט זאגן איך וויל איר נישט, אביה נמי לא מצי מעכב קען ער דאך זאגן אז איר טאטע, דער מיידל'ס טאטע, זאל אויך נישט קענען צוריקהאלטן, ממילא מוז איך צוקומען צום טעם פון חוטא נשכר. תניא אידך האבן מיר געלערנט אין נאך א ברייתא, אף על פי שאמרו אונס נותן מיד, אפילו מען האט געזאגט אז ווען איינער איז מאנס א מיידל דארף ער גלייך באצאלן פאר די טאטע געלט, קען איך דאך ווען זאגן אז די געלט האט גארנישט מיט די כתובה, דאס דארף מען דאך געבן גלייך נאך פאר מען האט חתונה, אבער כשיוציא הוא, ווען ער ציט איר ארויס, אין לה עליו כלום, קען זי נישט האבן קיין שום טענה, דאס הייסט ווען ער געט איר אפ, קען זי נישט קומען זאגן געב מיר כתובה געלט, ווייל די געלט וואס ער האט געגעבן פאר די טאטע, דאס איז שוין געווען די כתובה געלט. פרעגט די גמרא, איך פארשטיי נישט די אויסדרוק כשיוציא מי מצי מפיק לה, ער טאר דאך איר נישט אפגט'ן, זי דארף דאך זיין אייביג זיין פרוי. ענטפערט די גמרא אימא כשתצא היא, ווען זי וויל ארויסגיין, אויב זי כאפט זיך שפעטער אז זי וויל נישט זיין מיט אים, אין לה עליו כלום, דאס הייסט זי פארלאנגט א גט און ער געט איר אפ, ווי דער יעב"ץ זאגט אז פאר דעם פאסט זיך זייער גוט אז ס'זאל שטיין אין די ברייתא די אויסדרוק כשיוציא הוא, ווייל למעשה א גט איז נאר מדעתו, זי פארלאנגט עס טאקע, אבער ס'מוז ווערן געגעבן פון זיין דעת ממילא שטימט יא דער לשון כשיוציא הוא, די גמרא האט נאר נישט פארשטאנען ס'קומט דאך נישט פון אים, ס'קומט דאך אז זי זאל זאגן איך וויל אים נישט, אבער דער אויסדרוק כשיוציא הוא שטימט ווייטער, איז ווען זי גייט ארויס, אין לה עליו כלום זי קען נישט קומען טענה'ן דו מוזט מיר געבן כתובה, ווייל די קנס געלט דאס איז שוין געווען כתובה געלט. מת, זאגט די ברייתא וואס טוט זיך טאמער דער מאן איז געשטארבן, יצא כסף קנסה בכתובתה, איז אויך די געלט פון די קנס וואס ער האט געהאט געגעבן פאר איר טאטן, דאס איז די כתובה געלט, זי קען גארנישט פארלאנגען פון די יורשים נאך כתובה געלט. רבי יוסי ברבי יהודה אומר יש לה כתובה מנה זי באקומט יא א חלק פון די כתובה איין הונדערט זוז דאס באקומט זי יא במאי קמיפלגי וואס איז די מחלוקת פון די תנא קמא מיט רבי יוסי צו מען דארף איר בכלל געבן כתובה אדער נישט רבנן סברי טעמא מאי תקינו רבנן כתובה די רבנן זאגן אזוי פארוואס האבן די חכמים איינגעפירט בכלל א כתובה ביי א פרוי כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ווען ס'וואלט נישט געקאסט קיין געלט צו גט'ן וואלטן מענטשן זייער לייכט אפגע'גט די פרויען אבער והוא דער מענטש לא מצי מפיק לה, ער קען איר נישט אפגט'ן, ער האט דאך א לאו, ער טאר איר נישט ארויסשטעלן, ממילא האב איך נישט געמוזט זאגן אז ער זאל דארפן באצאלן כתובה ווייל ער וועט איר סייווי נישט מעגן אפגט'ן. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, אין הכי נמי, ער אליין טאר איר נישט אפגט'ן פון זיך אליין, אבער הא נמי מצער לה, ער וועט איר אזוי מצער זיין, עד דאמרה היא לא בעינא לך, ווילאנג זי וועט זאגן איך דארף אים נישט. האב איך נישט געוואלט אז ער זאל איר מצער זיין ביז זי וועט זאגן איך וויל ארויסגיין, האט מען געזאגט אז כאטשיג א מנה דארף ער יא באצאלן ווען ער געט איר אפ און אזוי וועט זי נישט זיין אזוי לייכט אין זיינע אויגן אזוי גרינג אז ער זאל איר אפגט'ן סיי ווען, ער וועט איר נישט מצער זיין אויף א אופן וואס זי זאל פארלאנגען דעם גט.

וכמה דאקדימת און אזוי ווי עס איז אפגעשריבן געווארן פריער, עס איז געגעבן געווארן פריער, הכי איצטריך לאקדמא בשירתא, אזוי וואלט מען געדארפט מקדים זיין און זאגן קודם די שירת הים, פאר מען זאגט די פסוקי תהלים פון כתובים. אלא נאר זאגט ער די פשט איז אזוי, מגו דכנסת ישראל וואס דאס איז די שכינה הקדושה, די מידת המלכות, לא אתתקנא ווערט נישט פארראכטן אלא מתורה שבכתב, נאר דורך די מידת התפארת וואס ווערט אנגערופן תורה שבכתב. משום הכי איצטריך לומר לה בשירותא דתקונהא, פאר דעם דארף מען זאגן די שירה ביי די אנהייב פונעם תיקון, ווייל די ברכת יוצר אור און די קדושה וואס מען זאגט דארטן, דאס טוט פאררעכטן די שכינה הקדושה, האט מען אנגעשטעלט די שירת הים אנהייב פון די תיקונים פון די שכינה הקדושה, ווייל מתורה שבכתב מיט דעם ווערט פארראכטן די מידת המלכות.

בה שעתא צו יענער צייט, כד שירתא דימא איתמר ווען מ'זאגט דעם שירת הים, מתעטרא כנסת ישראל בההוא כתרא, באצירט זיך די מידת המלכות מיט דעם קרוין דזמין קודשא בריך הוא לאעטרא למלכא משיחא וואס דער אייבערשטער איז פארגעברייט צו באצירן מיט דעם דעם קעניג משיח. וההוא כתרא דער קרוין איז גליפא מחקקא בשמהן קדישין, ס'איז אויסגעקריצט דארטן הייליגע שמות, כמה דאתעטר קודשא בריך הוא ההוא יומא דעברו ישראל ית ימא, אזוי ווי דער אייבערשטער האט זיך באצירט יענעם טאג וואס די אידן זענען אדורך דעם ים ואטבע און ער האט געמאכט דערטראנקען לכל משריין דפרעה ופרשוהי, אלע מיליטערן, פון פרעה און זיינע רייטער, בגין דא, בעי בר נש לשואה רעותיה בהאי שירתא אז מען דארף צולייגן א ווילן ביי דעם שירה זאגן, וכל מאן דזכי לה בהאי עלמא ווער ס'איז זוכה צו זאגן דעם שיר אויף די וועלט זכי למחמי למלכא משיחא בתקוני ההוא כתרא בחגירו דזייניה, וועט זוכה זיין צו זען דעם קעניג משיח מיט דעם קרוין טאקע, און באוואפנט מיט אלע זיינע געווער, וזכי לשבחא האי שירתא תמן, והא אוקימנא מלה דאס האט מען שוין איינגעזעצט אז ער וועט זוכה זיין אויך צו זאגן די שיר פונעם ים דארטן ביי די גאולה העתידה.

תהלה ותפארת קדושה הא תריסר דאס איז צוועלף ולבתר און נאכדעם לחברא לה בהדייהו מען דארף עס צאמנעמען אינאיינעם ולומר ומלכות הא תליסר דאס איז די דרייצענטע אויסדרוק בגין דאיהי מתברכא מנייהו ווייל די מידת המלכות ווערט געבענטשט פון די אלע אנדערע צוועלף אויסדרוקן איז וויבאלד דאס דארף גיין אינאיינעם זאגט ער ועל דא אצטריך בשעתא דאתכלילת בינייהו ווען זי שטעלט זיך אריין צווישן די אלע לשונות דארף מען לשואה לבא ורעותא בהאי מען דארף צולייגן דעם הארץ און דעם ווילן ולא לישתעי כלל מען טאר גארנישט אויסרעדן מען טאר נישט מפסיק זיין

דלא יחמי גאותא דמלכא קדישא, ער זאל נישט קענען זען דעם גרויסקייט פונעם הייליגן קעניג כמה דאת אמר ובל יראה גאות השם, בגין דאלין תליסר אינון גאות השם, די דרײַצן מעלות דאס זענען די גאות פונעם אייבערשטן. מכאן ולהלאה זאגט מען קל ההודאות, דא מלכא עלאה דאס גייט ארויף אויפן אויבערשטן קעניג דשלמא כלא דיליה וואס די גאנצע שלום איז זיינס, בגין דכל הני שבחין אינון לגבי דכנסת ישראל, כד משתבחא במשרייתא דלתתא, די אלע שבחים זענען ביי די שכינה הקדושה ווען זי ווערט גערימט דורך די אונטערשטע מחנות, כמה דאת אמר שיר השירים אשר לשלמה, למלכא דשלמא דיליה מתמן ולהלאה, פון דארט און ווייטער זאגט מען יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל, וואס אדמור ביי אים האט שוין מעורר געווען אויף דעם, אתערו חבריא דהני אינון תקונין דעלמא עלאה דאס זענען די תקונין פונעם עולם הבא. זאגט דער רמב"ם אין הלכות קרישמע פרק ב', היה קורא, אז א מענטש האלט אינמיטן קרישמע ליינען ופגע באחרים, און ער טרעפט אן אנדערע מענטשן או פגעו בו אחרים, אנדערע האבן זיך אין אים אנגעטראפן, אם היה בין פרק לפרק, טאמער האט ער געהאלטן צווישן איין קאפיטל און די אנדערע, פוסק, מעג ער זיך אפשטעלן ומתחיל ושואל שלום און אנהייבן באגריסן מי שחייב בכבודו, אזא מענטש וואס ער איז מחיוב אים מכבד צו זיין כגון שפגע באביו או רבו ער האט אנגעטראפן זיין טאטן צו זיין רעבן או מי שגדול ממנו בחכמה וואס ער דארף האבן דרך ארץ פאר יענעם מעג ער אים באגריסן אפילו יענער האט אים נאכנישט געגריסט ומשיב שלום לכל אדם שנתן לו שלום אויב איינער האט אים געגריסט פריער מעג ער ענטפערן א גריס פאר יעדן איינעם סיי וועמען היה קורא באמצע הפרשה, אויב האלט מען יעצט אינמיטן א פרשה פון קרישמע, אינו פוסק ומתחיל לשאול, טאר ער זיך נישט אפשטעלן און אנהייבן באגריסן, אלא בשלום מי שמתיירא ממנו, נאר אין די פרידן פון איינער וואס ער ציטערט פאר אים, כגון מלך או אנס, א קעניג אדער א באצווינגער וואס ער קען אים עפעס שלעכטס טון וכיוצא בהן, פאר אזא איינעם מעג מען זיך אפשטעלן און אנהייבן באגריסן, אבל מי שחייב בכבודו, אויב ער האט אנגעטראפן איינעם וואס ער דארף אים מכבד זיין כגון אביו או רבו, איז נאר אם נתן לו שלום תחילה, אויב יענער האט אים קודם געגריסט אז זיין טאטע אדער דער רבי האט אים געגריסט, פוסק מעג ער זיך אפשטעלן אינמיטן א קאפיטל ומשיב לו שלום און ער ענטפערט אים שלום. ואלו הן בין הפרקים, ווען הייסט צווישן קאפיטלעך? בין ברכה ראשונה לשניה, דאס הייסט צווישן ברוך אתה השם יוצר המאורות און אהבת עולם, בין שניה לשמע, צווישן הבוחר בעמו ישראל באהבה און שמע ישראל, בין שמע לוהיה אם שמוע, בין והיה אם שמוע לויאמר, בין הפרקים האלו, צווישן די שטיקלעך, שואל, מעג מען גריסן מפני הכבוד, איינער וואס מען דארף געבן כבוד מעג מען אים אנהייבן באגריסן, ומשיב שלום לכל אדם, מען מעג ענטפערן א גריס פאר יעדן מענטש. אבל, בין ויאמר לאמת ויציב, הגם ס'איז צוויי אנדערע קאפיטלעך, הרי זה כאמצע הפרק, האט אבער א הלכה ווי מ'האלט ווען אינמיטן א קאפיטל, ולא יפסיק און מ'זאל זיך נישט אפשטעלן דארט, אלא לשאול מפני היראה, נאר צו באגריסן איינער וואס מ'האט מורא פון אים, ולהשיב מפני הכבוד, אדער צו ענטפערן א גריס פאר איינער וואס מ'דארף מכבד זיין. זאגט דער שערי קדושה פון רבי חיים וויטאל, אף על פי שהיראה כתיב בה הן יראת השם היא חכמה, ביי די מידה פון יראת שמים שטייט אז דאס איז אזוי ווי חכמה, וכתיב, יראת השם היא אוצרו, די יראה, דאס איז א אוצר ביים אייבערשטן, זעט מען דאך אז יראת שמים איז גאר חשוב, זאל מען אבער וויסן אז ענווה שטייט נאך העכער. אמרו רבותינו ז"ל כי היא עקב אל הענווה, דאס איז נאר אזוי ווי א פערשט צו ענווה, ענווה שטייט אסאך העכער פון דעם, כמו שכתוב, עקב ענווה יראת השם, יראת שמים דאס איז אזוי ווי א פערשט פאר ענווה, ענווה איז העכער אין מדריגה ווי יראה. ומי שדעתו שפלה עליו, איינער וואס ער האלט זיך קליין ביי זיך, כאילו הקריב כל הקרבנות. ווען א מענטש ברענגט א עולה האט ער געברענגט א עולה, אז ער ברענגט א שלמים האט ער געברענגט א שלמים, אבער ווען איינער האלט זיך קליין, שנאמר זבחי אלוקים רוח נשברה, א צעבראכענער גייסט, איז ביים אייבערשטן אזוי ווי ער האט געברענגט אלע קרבנות, א לשון רבים. ולא עוד, אלא שאין תפלתו נמאסת, זיין תפילה ווערט נישט פארמיאוסט, מען הערט אים אויס. ואין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשר, נאר ווען א מענטש האלט זיך קליין און ווייך אזוי ווי פלייש, און נישט הארט ווי א שטיין, אזא תפילה ווערט דערהערט, שנאמר, והיה מדי חודש בחדשו וגומר, יבוא כל בשר להשתחוות וגומר. וכתיב שטייט אויך א פסוק ואל זה אביט, צו וועמען קוק איך, אל עני, ונכה רוח, צו דעם ארעמאן, און צו דעם צוקלאפטן גייסט. וכל מי שהוא עניו גורם להשרות שכינה על האדם בארץ, ער איז גורם אז דער אייבערשטער זאל מאכן רוען זיין שכינה אויף די מענטשן דא אויף די וועלט שנאמר ומשה ניגש אל הערפל מי גרם לו זה ווער האט דאס גורם געווען ענוותנותו שנאמר והאיש משה עניו מאוד ער ברענגט ארויס די מעלה פון משה רבינו אז ער איז געווען א עניו זעהט מען אז זיין ענווה דאס האט גורם געווען ער זאל אראפ ברענגען דעם אייבערשטנ'ס שכינה אויפן בארג סיני. בתנאות האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, ר' פנחס בן יאיר אומר, זהירות מביאה לידי זריזות, און זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, וטהרה מביאה לידי פרישות, ופרישות לידי קדושה, קדושה לידי ענווה. זעט מען דאך אז ענווה איז גאר א הויכע מדריגה, מען דארף אסאך אסאך מעלות דורכגיין ביז מען קומט צו צו ענווה. וענווה גדולה מכולן, ענווה די גרעסטע פון אלע, שמביאה לידי רוח הקודש דאס ברענגט צו צו רוח הקודש, שנאמר, רוח השם אלקים עלי, יען משך השם אותי לבשר ענווים, זעט מען אז ישעיה הנביא האט זוכה געווען צו נביאה צוליב די ענווה.